מורי ורבותי, אונז האלטן פרשת עקב, צווייטע וואך פון די ז' דנחמתא, און אונז ווילן אביסל, יעדע וואך אביסל זיך מתבונן זיין אין די נחמות, אין די שערים פון פנימיות, פון מקומות פנימיים, פון נחמה פנימית, פון ס'איז אזוי ווי די בנין בית המקדש הפנימי וואס אונז רעדן וועגן, וואס אויף דעם איז געבויט די אלע נחמות. און אזוי ווי אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, ווי די נחמה, א חלק פון די נחמה איז דאס וואס די די צער, די כל המתאבל על ירושלים, בויט א געוויסע מקום נסתר, א געוויסע מסתרים, וואס אז מען קומט אן צו די נסתרים, צו די מסתרים, האט מען א נחמה, האט מען א. א געוואלדיגע אור, א געוואלדיגע לעכטיגקייט, א געוואלדיגע שמחה, א געוואלדיגע תוספת מרובה על העיקר, א געוואלדיגע אזוי ווי ריווח, מען טוט עפעס אויף פון די גאנצע, פון די גאנצע גלות און מען באקומט נאך ריווח אויכעט. און אזוי ווי די נחמה גייען ווייטער און ווייטער, איז דא זיבן, זיבן עקסטערע הפטורות וואס יעדע איינס דארף מען אביסל לערנען, אביסל הערן, אביסל פארשטיין ווי. ס'ברענגט אונז אריין טיפער און טיפער ווי ס'געבט אונז מער און מער א נחמה, א פלאץ ווי ס'פארענטפערט די שאלות, א בית מקדש סתר, א בית מקדש שלמעלה וואס ווערט נישט חרוב, א מקום מסתרים וואס דארט איז עוז וחדוה במקומו. יעצט וויל איך אביסל ארום רעדן וויאזוי איך וויאזוי מ'קען אביסל דאס לערנען אין די הפטורה פון די פון די וואך. און איך מיין אויך אז ס'איז זייער, דאס איז ממש כאילו בהשגחה, כאילו במקרה, פון דעם וואס איך האב זיך מתבונן געווען די ענין אין די הפטורה, האב איך געטראפן אז אין די פרשה פון די וואך, אין פרשת עקב, טרעפט מען זייער אסאך א געוויסע theme, וואס איז ממש די זעלבע, די זעלבע געדאנק, די זעלבע נקודה, וואס מען קען זען אז די פרשה רעדט וועגן דעם, די פרשה איז עומד אויף די זאך, לאמיך אנהייבן מיט די פרשה פון די וואך. און די פרשה איז די אזוי ווי גאנץ ספר דברים האבן אונז גערעדט ס'איז א א באנטש פון דרשות א באנטש פון מ'דארף עס לכאורה לערנען אזוי ווי עקסטערע דרשות פון משה רבינו וואס איז דרשות מוסר און אין א געוויסע זין איז דאס אלץ א הקדמה ווען מ'קומט אן צו פרשת ראה שופטים הייבט זיך שוין אן אזוי ווי א ליסט פון פון דברי תורה פון הלכות פון חוקים און משפטים און אלעס ביז דארט נאך נאכדעם ווען מ'ענדיגט זיך פון כי תבוא איז דרשות דברי מוסר דברי התעוררות דברי דרוש מען קען זאגן כאילו אזוי ווי כאילו כביכול אויב משה רבינו האט געלערנט הלכה אזוי ווי די סדר מען לערנט הלכה האט ער אויך געלערנט דרוש אגדה און די חלק אגדה פון זיינע פון זיינע דרשות וואס אונז לערנען משה מפי עצמו אמרה אזוי ווי די די רבי די רבי ר' בונים האט געזאגט אז מען דארף לערנען ספר דברים אזוי ווי מען הערט א דרשה פון משה רבינו און זאגט אז אין דעם איז דא א סגולה וואס נישט דא אין די אנדערע ספרים די אנדערע ספרים זענען געשריבן אבדזשעקטיוולי די הלכה איז אזוי די ווארט איז אזוי די מעשה איז געווען אזוי אפילו די ספר דברים איז ממש די דברי ספר דרשות פון משה רבינו איז ווען מ'לערנט די דרשה וואס וואס וואס משה רבינו זאגט אין פרשת עקב ווען די עיקר די ס'דא א לאנג ס'איז א לאנגע דרשה לכאורה אזוי לויט וואס איך פארשטיי וואס הייבט זיך אן אין אין פרק פרק ט' פאר אביסל פאר שלישי און ס'גייט מ'קען זעהן כמעט ביז די ענד פון די פרשה. איז אזוי ווי איין לאנגע המשך פון די די גרויסע דרשה אין אנדערע ווערטער ביז די פעימאס פרשה וואס קען עס מען קען עס אזוי זעהן אזוי ווי אביסל א סיכום אדער א גרויסע חלק פון די פרשה וואס איז פרשת והיה אם שמוע וואס אונז זאגן יעדן טאג חזר'ן יעדן טאג און מען דארף זיך מתבונן זיין וואס די וואס די דרשה זאגט ס'איז דא זייער אסאך אנדערע זאכן צו זאגן מ'דארף זיך לערנען ספר דברים

שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן. און ס'גייט אזוי ווי איך זאג ביז והיה אם שמוע. אדער אפשר לפחות ביז ואתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך. וואס איז אזוי ווי א חלק שני פון יענע דרשה. און וואס משה רבינו טוט איז, ער זאגט אזוי. ער זאגט א, קודם כל זאגט ער. ס'דא זייער אסאך עבירות וואס ענק האבן געטון, און ענק האבן מיר נישט געפאלגט קיינמאל נישט, ממרים הייתם עם השם, דאס איז די פסוק, ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם, פון די אנהייב בחורב ויתאנף השם, און ווען ס'איז געקומען די עגל האט מען געמאכט א עגל, און און און וויאזוי הייסט עס, און די מרגלים האבן ענק נישט געפאלגט, און קיינמאל נישט פאלגן ענק נישט, און. יעצט איז די שאלה אין אקעי וואס ווילסטו פון מיך? וואס וואס פארציילסטו מיך די מעשה? מ'האט שוין פארציילט לכאורה איינמאל אזא סארט מעשה אין אנהייב פרשת דברים, ממש א ענליכע מעשה, איז ענק האבן גאנצע צייט נישט געפאלגט, און דארט זעט מען עס האט א פשוטע משמעות די גאנצע מעשה, ער וויל נישט פארציילן סתם די אנהייב פרשת ספר דברים די ערשטע צוויי פרקים פון פרשת דברים, וואס איז רוב גאנץ גאנץ פרשת דברים און אנהייב ואתחנן אפילו, איז פארציילט די מעשה, פארציילט די מעשה ווי עס איז געווען אידן מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים געווען אין מדבר מ'האט געמיינט מ'קומט אן גלייך ארץ ישראל מ'האט געזינדיגט מ'איז נישט אנגעקומען, און וואס זאגט משה רבינו? און די גאנצע מעשה איז צו מסביר זיין וויאזוי מען האט זיך געטוישט, ס'איז געווען די דור המדבר און זיי האבן נישט זוכה געווען, יעצט ווען ענק זענען די דור באי הארץ, ענק זענען יא, איז מ'קען זאגן ער זאגט מאכט נישט די זעלבע טעותים, אדער לפחות ס'איז מסביר פארוואס, פרעגסט פארשטייט זיך דא א קשיא, פארוואס פארוואס גייט מען נאר יעצט אריין ארץ ישראל, פארוואס איז נישט געווען פריער? אה, ווייל מען ווייל זיי האבן געזינדיגט ממילא צו את יהושע, ממילא מען איז מעמיד די שופטים און די אלע זאכן. וויאזוי מ'זאל קענען אריינגיין, דאס איז די מהלך וויאזוי ער האט געזאגט אזא סארט ענליכע דרשה אין פרשת דברים. אין פרשת עקב איז א זייער ענליכע דרשה, זייער ענליך, געמאכט אזוי א ליסט פון אסאך עבירות, בעיקר די חטא העגל. אין אנדערע ווערטער, מ'קען זאגן אויב די גרויסע עבירה פון ספר פרשת דברים פון די ערשטע דרשה איז די חטא המרגלים, איז די גרויסע עבירה דא איז די חטא העגל. אבער ס'זעהט נישט אויס אז ער מיינט צו זאגן פון די דרשה און במילא וואס וויל ער פון די דרשה? ס'פיהלט ס'האט נישט ס'פעלט עפעס א אויספיר ס'פעלט עפעס א און דערפאר זאלסטו נישט טון עבודה זרה זאלסט נישט מאכן קיין עגל איז לכאורה די די למעשה אבער ס'זעהט זעהט נישט אויס אז דאס די דאס איז די למעשה. נאר אויב מ'איז זיך מתבונן אין די אין די פרשה זעהט מען אז דא ליגט א אנדערע זאך און לכאורה זעהט ליגט אזוי. מען קען עס קוקן אזוי אויף די סדר הדורות אביסל אויף די סדר הדורות פון די מוסר דאס הייסט פרשת דברים האט מען גערעדט זיך פון די ביי די שלב ווען מען גייט אריין ארץ ישראל די עיקר דרשה איז א דרשה מען קען זאגן פון חיזוק און זאלן נישט מורא האבן און די חיזוק איז אליינס די מוסר פון די מרגלים זאלסט נישט מורא האבן אזוי ווי די מרגלים האבן מורא געהאט פון די פון די גוים גדולים ועצומים נאר זאלסט וויסן זאלסט בדבר הזה אינכם מאמינים זאלסט האבן אמונה די אייבערשטער פירט ענק און יהושע וועט ענק פירן אזוי ווי מ'האט צוגעזאגט וכו' וכו'. יעצט און דאס איז די דרשה און דאס כאילו די דרשה די ערשטע מ'קען זאגן פון די דור דור יורשי הארץ פון יהושע ספר יהושע ווען מ'האט געמאכט די מלחמות כיבוש וחילוק דאס איז געווען זייער דרשה דאס איז געווען זייער זאך אונז זענען נישט אזוי ווי אונז זענען בעסער אונז טוען תשובה אויף די חטא המרגלים אונז גייען מיט בטחון אונז גייען מיט אמונה אז די אייבערשטער קען אונז ארייננעמען ארץ ישראל און אונז גייען טאקע אריין אונז זענען און אונז פירן אויס וואס די דור המדבר האט געדארפט אויסצופירן אילולא חטא המרגלים יעצט די צווייטע דרשה דא, די דרשה איז זייער א אנדערע דרשה, ס'איז כמעט א פארקערטע דרשה וואס יענע דרשה, און די רמבן פרעגט שוין אז אויב די גאנצע חטא המרגלים איז געווען זיי האבן געזאגט עפעס קרא זוהמ, משה רבינו האט געזאגט די זעלבע דרשה, משה רבינו אין פרשת עקב שרייט, זאלסט וויסן גוים גדולים ועצימים ממך און וידעתי ומי שמעתי ומי יתייצב לפני בני ענק, זאלסט זיך שרעקליכע גרויסע פחד'דיגע גוים, ער זאגט ממש די דרשת המרגלים. עס איז און נישט נאר דעם, און די גאנצע דרשה זעט אויס אז דא איז נישט קיין דרשה וואס מען דארף מחזק זיין די עולם וואס גייט אריין אין ארץ ישראל אז זיי זאלן נישט מורא האבן פון די מלחמה, פונקט פארקערט, דאס איז א דרשה וואס רעדט כאילו מען קען זאגן צו די מענטשן נאך א דור שפעטער אדער צוויי דורות שפעטער, און די גאנצע דרשה איז ס'איז שוין געלונגען די מעשה, דאס איז כאילו א דרשה נאך וואס רעדט שוין פון אפאר דורות שפעטער, ס'איז שוין געלונגען. ענק זענען אנגעקומען ארץ ישראל און מ'האט מוריש געווען די גאנצע די גאנצע גוים און און ס'איז געווען ערים גדולות מ'האט מ'האט באקומען מ'האט באקומען די ארץ חיטה ושעורה וואס ער האט גערעדט פון דעם פריער מ'האט באקומען די אלע זאכן. יעצט זאגט זאגט משה רבנו א דרשה און ס'איז דא אפאר נאכאמאל אפשר אביסל פארדעם און נאכדעם מיין נישט בצדקתך ובישר לבבך האט ביסט אנגעקומען צו דעם, מיין נישט אז אין אנדערע ווערטער אזוי ווי דאס איז א דרשה פון פון אראפ אראפשטופן, מיין נישט אז עס איז אלס פשוט אז דו ביסט אזא צדיק, ביסט א גרעסערע צדיק פון פון די דור המדבר, פאר דעם ביסטו יורש ארץ ישראל, פאר דעם האסטו די ארץ חיטה שעורה און די אלע זאכן, די די געוואלדיגע געשמאק, נאר וואס נאר וואס זאלסטו וויסן, און אזוי ווי למשל שוין פארדעם האט ער געזאגט די דרשה, זאלסטו זאלסט נישט. ווען וועסט אנקומען ארץ ישראל און וועסט האבן די בתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וועסט האבן דאס אלעס גייט דיך גוט, וואס געשעט דעמאלטס? דעמאלטס איז א פארקערטע פראבלעם, דעמאלטס פארגעסטו ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך, וועסט פארגעסן, וועסט פארגעסן די די אייבערשטער, אזוי ווי שטייט שפעטער. וזכרת את ה' הנותן לך כח לעשות חיל, אזוי ווי די שלב וואס מ'רעדט מער אין פרשת שירת האזינו, וישמן ישורון ויבעט, דאס איז שוין א צווייטע שלב, און דא זאגט מען א פארקערטע דרשה, וואס דא זאגט ממש משה רבינו דרשת המרגלים, ווייל די מרגלים זענען דאך געווען גערעכט, זיי האבן דאמאלס נישט געזאגט אין די ריכטיגע צייט, ווען מ'איז אין א צייט וואס מ'דארף גיין זיך מחזק זיין, מ'דארף זיך מחזק זיין מיט די בטחון, זאגט מען נישט די דרשה, אבער דא זאגט ער א פארקערטע דרשה, ער זאגט הער אויס, ס'איז זייער גוט אז מ'איז אנגעקומען ארץ ישראל, מ'וואוינט שוין אפאר דורות, און ס'גייט אלעס גוט. דערמאן זיך אז ביסט געווען אמאל אין די מדבר. דערמאן זיך אז אין די מדבר האסטו געמיינט אז בכלל די מרגלים זענען גערעכט, בכלל די זענען ענקים גדולים. און אז נאך נישט נאר דאס האסטו געמיינט אז דו האסט נישט קיין זכות, דאס איז דאך די זעלבע עומק. האסט געמיינט אז דו ביסט נישט ראוי. יא, ביסט געווען גערעכט. זאלסט וויסן אז ביסט געווען גערעכט. דאס וואס דו ביסט דא יעצט, ס'גייט דיך אלעס גוט, מיינט נאכנישט אז אז. אז מען האט די אייבערשטער האט דיך ליב מיינט נאך מיינט נאך נישט אז אלעס איז אלעס איז בסדר און בכל המובנים, דארפסט נאך געדענקען וזכרת את ה' אלקיך, געדענק את השם אלקיך געדענק די די מדבר, געדענק די מן וואס מען האט דיך געגעבן אין די מדבר, געדענק די די שמלתך לא בלתה מעליך, געדענק די גאנצע זאך וואס דו דו שטייסט נישט דא מיט מיט א גאנצע שלימות, דער אמת איז ס'איז זייער צעבראכן, באמת איז די מצב זייער נישט גוט. אין אנדערע ווערטער, אויב מען לייגט מען איז מעריך די דרשה קעגן די פריערדיגע דרשה, איז קען מען זאגן עס איז פונקט פארקערט, עס איז אזוי ווי אונז זעען אין די אין די צוויי פרקים פון די הפטורה וואס מ'האט געליינט לעצטע וואך און די וואך, אז די ערשטע די ערשטע די ערשטע נחמה איז געווען פאר אבל ציון, פאר די מענטשן וואס זענען אין גלות, כאילו די ערשטע סטעפ, מ'איז אין גלות און ס'גייט נישט גוט, זאלסט וויסן נחמו נחמו מ'העט דיך געמאכט א נחמה, מ'העט דיך אלעס צוריק בויען, מ'העט דיך געבן אלעס וואס דו האסט געדארפט. זייער גוט. יעצט איז דא א צווייטע א צווייטע פרק, פרק ב' הייבט זיך אן, ותאמר ציון עזבני השם. עס איז נישט ממש דער דער פשוט'ער טייטש אבער ותאמר ציון עזבני השם איז דער טייטש אז עס איז דא אלעמאל א חשש נאכדעם וואס עס גייט גוט גייט מען פארלירן, אזוי ווי מיר האבן גערעדט די מסתורין, גייט מען פארלירן די זכירת השם וואס איז געווען אין די מדבר איז כאילו, אמאל דאכט זיך אז עס איז גרינג, עס איז נישט גרינג. כ'מיין די מדבר האט דאך זיין אייגענע נסיון, אבער כאילו אין די נסיון העושר איז פעלט גייסטו פארגעסן די סוד, גייסטו פארגעסן די השם וואס דו האסט געהאט פריער, גייסטו פארגעסן די די די השם הנותן לך כח וכו', די זעלבע וואס דו האסט נישט געגלייבט אין אים אין די מדבר, יעצט האסטו כאילו, מיין נישט אז יעצט גייסטו אנהייבן צו גלייבן ווייל ס'גייט דיך גוט, יעצט איז דא א פארקערטע פראבלעם, יעצט איז די פראבלעם אז גייסט אינגאנצן פארגעסן פון די גאנצע. כי הוא הנותן לך כח לעשות וכו' אז געדענק אז פארגעסן אז בכלל און פאר דעם זאגט ער דאס איז די טייטש פון משה רבינו זאגט די אלע חטאים די אלע עס מיינט נישט צו זאגן ער זיין מאכט נישט קיין עגל נישט נאר דאס וואס ער מיינט צו זאגן אזוי ווי רשי אליינס זאגט אסאך מאל און אויך אין די פרשה מיין נישט אז דו ביסט א צדיק פארוואס ווייל דו ווען מען לאזט דיך טון וואס מיט וואס דו ווילסט טון מאכסטו א עגל מאכסטו אלעס אלעס טוסטו נישט גוט און אלא מאי פארוואס ביסטו נעצער פארוואס גייט דיך יעצט גוט וואס הייסט חסד? דאס הייסט ווייל די אייבערשטער איז נשבע, אשר נשבע לאבותיך, אין אנדערע ווערטער וואס וואס מיינט דאס אז מ'זאגט אז ס'איז נישט ולא בצדקתך אלא ברשעת הגוים און בשמרו את השבועה וואס ס'מיינט איז אז מ'קען נישט ווארטן ס'זעלבע זאך וואס אונז האבן געזאגט לעצטע וואך אזוי ווי מ'זאגט אין גלות ס'זעהט אויס אלעס שרעקליך אבער וועגן דעם זיך מחייב נישט צו קוקן אויף די סורפעס איז מחייב צו באקומען עפעס א געוויסע מער פנימיות'דיגע מהלך עפעס א מער פנימיות'דיגע פלאץ עפעס א במסתרים וואס טאקע דארט איז די צער אבער אויך דארט קומט מען אן צו צו א געוויסע דביקות, צו א געוויסע כאשר ייסר איש את בנו. די זעלבע זאך איז דא און פארקערט, ווען ס'גייט א מענטש גוט, ס'גייט אונז גוט, ס'גייט אונז זענען שוין אין ארץ ישראל אפאר דורות, און די פרק איז רעדט צו די מענטשן און ס'זאגט, דערמאן דיך אז דאס איז נישט, דאס איז נישט דיין זכות, אין אנדערע ווערטער, די חסד השם וואס דו זעסט, די גוטס וואס דו זעסט, ס'איז נישט באופן גלוי, ס'איז נישט פשט אז. דו ביסט געווען גוט און ס'איז געווארן גוט. נישט ווייל דאס איז נישט אמת. בכלל ווען מען קוקט אויף די נגלה פון דיך ביסטו א געמאכטע עגל, מסתמא מאכסטו נאך אלץ עגל. אויב אויב אין די דור המדבר האבן זיי געמאכט עגל, מסתמא מאכט מען עס נאך אלץ. מסתמא יעדן טאג מאכט מען עפעס א צווייטע עבירה, מען טוט יעדן טאג עפעס א צווייטע עגל וואס ווען מ'וועט גיין לפי שורת הדין, ווען מען לאזט פאר די מענטש זיין פאר זיין אייגענע מציאות, אויף די חיצוניות'דיגע מציאות, אויף די וועג ווי עס איז באופן נגלה, איז עס אזוי. נאר וואס, ס'דא עפעס א מער טיפע זאך, ס'דא עפעס א מער איידלע זאך, ס'דא א זאך וואס הייסט א ברית.

און וואס אונז מיינען איז אזא זאך וואס איז מער בהעלמה, וואס איז מער בהסתרה, וואס איז מער מער טיפער פון דעם, דעמאלטס וועסטו וועסטו אמת'דיג געדענקען די אייבערשטער, און דעמאלטס וועסטו קענען האבן אויך א הצלחה אז ס'זאל זיין למען יאריכון ימיך, אז ס'זאל נישט זיין, ווייל אנישט פליפט מען אלעמאל פון די פראבלעם, ווען מ'האט נסיון העוני האט מען נישט קיין בטחון, מ'האט נסיון העושר האט מען ווייטער נישט קיין בטחון, ווי מ'וועט גיין האט מען די זעלבע פראבלעם, ווייל ביידע פון די פראבלעמען האבן די זעלבע פראבלעם אז מ'קוקט אין וואס מען קוקט און מען קוקט נישט אויף די אויף דאס וואס ליגט אביסל טיפער אויף דאס וואס ליגט אונטער דעם און אויף דעם זאגן אונז און אויף דעם איז דאס די טייטש באמת פון די פון די הפטורה וואס מיר זאגן ותאמר ציון עזבני השם ס'הייסט דאס איז שוין אזויווי א תגובה אזוי ווי לערנען פארשידענע מפרשים ס'איז שוין געווען פארשידענע נחמות ס'איז שוין געווען מ'האלט שוין אינמיטן טיף אינמיטן די פרקים פון נחמה מ'האלט שוין טיף אינמיטן די חלק הנחמה מ'האלט שוין טיף אינמיטן די בית שני די בית שלישי מ'האט שוין אנגעהויבן זיך צו בויען. איז דא אזא מין זאך וואס הייסט ציון? איז דא אזא מין זאך וואס די ציון וואס ווער ס'געדענקט די ציון איז די ציון וואס האט געזאגט איכה ישבה בדד דאס הייסט די שכינה ס'הייסט די אם אמכם רופט עס די נביא די מאמע פון פון די פון די עם די מאמע פון כלל ישראל די פנימיות די די אינערליכע פילינג פון די פון די פון די שטאט פון די פאלק פון די לאנד און די זאגט רבונו של עולם די אייבערשטער האט מיך פארלאזט און מיך פארגעסן איך האב אים פארגעסן ער האט מיך פארגעסן. ס'איז בכלל נישט דאס, דאס איז, ווייל זי איז געווען אין אזא פנימיות'דיגע פלאץ, אין אזא טיפע פלאץ, און זי האט געוואוסט אז דארט איז זי בדד, אזוי ווי אונז האבן געזאגט, דארט איז זי אליינס, זי האט נישט קיינעם ארום, אזוי ווי די גאנצע אייכה האט גערעדט וועגן דעם, זי איז אינגאנצן אליינס. און יעצט, און יעצט איז זי ווייטער דארט, און יעצט איז ווייטער, ותאמר ציון עזבני ה'. ווייל דאס וואס איז, דאס וואס מען בויעט אסאך בנינים מיט אסאך זאכן,

יא, אויף יענע לעוול האב איך געמאכט א עגל, וואס איז געווען משה רבינו'ס דרשה די וואך, די אויף די לעוול, אויף די אין די בתים תבנה וישבת, די גאנצע זאך, איז דארט איז דא א עגל, אויב מ'וועט זיך דערמאנען, אויב מיר וועלן בויען אונזער קשר מיט מיט גאט אויף די פלאץ פון די בתים תבנה וישבת, אין יענע פלאץ האבן מיר געמאכט א עגל, יענע פלאץ איז כסדר דא א עגל, מ'מאכט אויך יעצט א עגל, מיט גארנישט. וואס זאגט וואס זאגט דער אייבערשטער ניין? די א גם אלה תשכחנה פארקערט ווען איך רעד פון זכירה און טאקע פאר דעם זעט עס אויס אמאל אז ס'איז עזבני ה' והשם שכחני ווייל אין די זאך פון די מעשה העגל דארף זיין שכחה מען דארף פארגעסן פון די פון די בתים און פון די עגלים און פון די אלע זאכן וואס מען זעט וואס דארף מען טון אבער ואנכי לא אשכחך האט ער געזאגט אה זאגט די גמרא ווייטער האט ער געזאגט אקעי אוי האסט פארגעסן האסט פארגעסן אויך איך האב געזאגט אז איך האב געזאגט נעשה ונשמע וואס מען זאגט אנכי ה' אלקיך ער זאגט ניין ואנכי לא אשכחך וואס איז די טייטש? אזוי די טייטש על פי קבלה אויך איז אלה איז מרמז אויף מדריגות וואס זענען בגילוי די ו"ק די מדריגה פון פון אלה איז זעקס מאל זעקס זעקס און דרייסיג דאס הייסט דאס הייסט ו"ק דאס הייסט מדריגות וואס מען קען זעהן דאס הייסט די זיין תחתונות די די די מצב ווי די אופן הנגלה דעמאלס דאס דארט איז דא א עגל אלעמאל ווען ווען דארט איז ווען די ו"ק איז נישט מחובר מיט די ג"ר ווען ס'איז דא א תחתונות וואס איז נישט טאטעלי געבויט פון די פנים איז עס א עגל. פון דארט דארף מען טאקע פארגעסן, אבער ואנכי, וואס הייסט אנכי? זה אנכי השם אלקיך, וואס טייטש אנכי השם אלקיך? אנכי השם אלקיך איז טייטש די מערסטע פנימיות'דיגסטע מדריגה, די מערסטע, אנכי הייסט הייסט הייסט מי שאנכי, אנכי הייסט הייסט דער סוד, אנכי איז געווען א זאך וואס מען קען נישט אפילו זאגן, שאין הפה יכול לדבר. אנכי דעיס לא אשכחך ווייל ווען איך רעד פון זכירה ווען איך רעד פון זיך דערמאנען פון דיך מיין איך טאקע נישט דעי דעי אלה איך מיין טאקע די אנכי איך מיין טאקע דעי אנכי אזוי ווי אזוי ווי די זוהר זאגט אנכי מי שאנכי אהיה אשר אהיה ס'אזאך וואס מ'קען נישט אפילו זאגן מ'קען נישט מ'קען נישט רעדן וועגן דעם מ'קען קוים טראכטן וועגן דעם מ'קען קוים דמיונ'ען וועגן דעם דאס דאס איז לא דאס איז לא אשכחך און אויף דעם איז די גאנצע די גאנצע נבואה פון די הפטורה קען מען זעהן ווי ס'גייט ארום די נקודה אז דאס וואס איז דא אסאך ווען ס'גייט ער זאגט עס העסט קומען אסאך קינדער עס וועט זעהן מיט אמאל שאי סביב עיניך וראי כולם באו לך די גאנצע חברה און נאכדעם זאגט ער ואמרת בלבבך וואס הייסט ואמרת בלבבך אין דיין הארץ דאס איז אמת אז ס'איז געווען אז ס'איז געקומען מ'האט געמאכט קיבוץ גליות און ס'איז שוין אפילו נישטא קיין פלאץ די פלאץ וואס איז געווען ליידיג יעצט מ'שטופט זיך ס'איז נישטא קיין פלאץ מ'דארף צובויען מער פארענטשעס און וואס זאגט זי וואס זאגט זי בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה און וואס וויל די פסוק וואס ס'איז מבטא די פלא די חידוש. די די זאך וואס איז זי איז נאך אלץ באמת אין די ישבה בדד, זי איז נאך אלץ באמת אין די מסתרים, זי וויל נישט ארויסגיין פון די מסתרים, זי וויל נישט זאגן אה יעצט גייט מען גיין טאנצן אינדרויסן עס איז שוין אלץ גוט, זי וויל דאך בלייבן דארט, אבער אין די פלא וואס איז דא אלע בניך מרחוק ס'דא פארשידענע מענטשן ארום און ארום, דאס בלייבט אלעמאל א פלא, עס בלייבט אלעמאל א פלא פארוואס? ווייל זי איז באמת זי איז באמת אין א מקום בדד, זי איז באמת אין א מקום מסתרים. און עס איז אלעמאל דא די אין די אין די לב אין די אין די לב וואס אונז האבן גערעדט פון לב ירושלים איז אלעמאל דא די פלא מי ילד לי את אלה אלה יא געדענקסט אלה מי ילד לי את אלה ווער האט געמאכט די אלה ווייל די אלה איז נישט נישט אמת'דיג ביי זיך עס איז געשעט פון זיך אליינס איך בין געווען אזוי דבוק אין מיין פנימיות און מיטאמאל איז דא א גאנצע חברה ארום און ארום ס'טוט זיך ס'בויט זיך און אלעס אבער דאס האב איך נישט געטון דאס האט די אייבערשטער אליינס געטון און דאס איז די זעלבע זאך וואס ער זאגט ווייטער. אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה? אין אנדערע ווערטער זיך די זעלבע קשיא, ס'הייסט ס'הייסט אי זה ספר כריתות אמכם, האסט דיך אוועק געשיקט, אשר שלחתיה? איז דאך אמת, ס'איז געווען א גלות. אבער וואס ער זאגט איז, און דאס איז וואס באמת וואס משה רבנו זאגט די זעלבע זאך אין זיין דרשה, נישט די אייבערשטער טוט נישט דא גארנישט, די די די פנימיות האט זיך קיינמאל נישט געטוישט, די פנימיות איז נישט קיין זאך וואס מען קען פארגעסן, די פנימיות איז אלעמאל געווען די זעלבע, ס'איז נישטא קיין ספר כריתות עפעס א קוקט אריין די ספר, קוקט אריין אין די אמת'דיגע זאך, עפעס א ספר כריתות, וואס איז געשען? בעונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה, ענק האבן געזינדיגט, אנדערע ווערטער, האסט דיך געפאוקעסט אויף די אלה, האסט דיך געפאוקעסט אויף די מעשה עגל, אויף די חיצוניות הדברים, אוודאי ביסטו געווען אינדרויסן, ביסטו געווען אינדרויסן, העסט דיך דערמאנען איין סעקונד פון אינעווייניג, אזוי ווי ער זאגט אביסל שפעטער, קוק אויף אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, יא?

מאהבת השם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, קוק דארט, קוק נישט אין די אין די חברה וואס זיי דרייען זיך ארום און ארום, קוק אין אברהם אבינו, קוק אין שרה, שרה אמנו, קוק דארט, און דארט וועסטו זען, וועסטו וועסט זען ווי פון ווי ס'קומט ארויס די גאנצע נחמה וואס איך רעד, וועסטו זען פון ווי ס'קומט ארויס די גאנצע זאך, וואס פון דעם קומט ארויס נחם השם ציון וישם מדברה כעדן, וואס הייסט וישם מדברה כעדן? א מדבר דארט איז די פלאץ פון בדד, מדבר דארט איז די פלאץ וואס איז וואס אונזער פרשה האט גערעדט וועגן, מדבר איז די פלאץ וואס ס'איז מ'האט געווען אליינס אויף. על השם, יא, ס'איז געווען כאשר ייסר איש את בנו, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אלא על מוצא פי השם יחיה אדם, יא, דארט דארף מען זיך מחזק זיין מיט בטחון, אז מ'קען גיין יורש זיין את הארץ וכו', אבער דו וועסט האבן די פנימיות, וועסט האבן די זכרון פנימי, נישט זכרון חיצוני, מ'דארף פארגעסן די מעשה העגל, מ'דארף פארגעסן די חיצוניות, מ'דארף אמת'דיג פארגעסן די גאנצע שאלה צי מ'האט יא געזינדיגט, מ'האט נישט געזינדיגט. מען האט נישט, מען האט געמאכט א עגל, מען האט געזאגט אנכי, פארגעסן די שאלה, גיי איין סטעפ פריער, און איין סטעפ פריער, דארט זעסטו אז אין די מדבר איז דא א עדן, אין די דא דארט, יושב במדבר, ישב, ווי האט ער געזאגט, מי יתן מי יתן ירמיה האט געזאגט מי יתנני במדבר מלון אורחים, איך וועל גיין אין די מדבר, איך וועל זיך מרחק זיין, מיך מתבודד זיין, ווייל די גאנצע וועלט איז שלעכט, דארט וועסטו זען אז ס'איז דא דארט א עדן, אין די ערבה, אין די טרוקנקייט איז דא א גן השם, איז דא א ששון ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה. און דאס איז אויך פשוט על פי עבודה ווען מ'רעדט וועגן תשובה און ס'איז א ערב ס'איז די שבת מברכים אלול און מיר דארפן וויסן די עברי טייטש פון תשובה און אז ס'דא א פראבלעם ווען מ'רעדט וועגן תשובה אז גלייך דערמאנט מען זיך פון עזבני ה' והשם שכחני ס'איז דאס איז א שרעקליכע זאך אז תשובה איז די וואס הייבט אן צו טון תשובה די ערשטע זאך וואס הייבט אן צו טראכטן איז וועגן עבירות. וואס פאר א מין זאך איז דאס? א מענטש'ס מחשבה, אזוי האבן אונז געלערנט, א מענטש'ס מחשבה איז א גאנצע וועלט, ווי ער ליגט איז זיין מחשבה איז דארט, ווען איינער טראכט פון עבירות, ער טראכט פון עבירות וואס ער האט געטון, ער טוט זיך תשובה, איז גלייך איז זיין קאפ אין א פלאץ פון עבירות, וואס פאר א מין זאך איז דאס אז מען טוט תשובה גלייך הייבט מען אן צו טראכטן פון עבירות, אז מען טוט, א נארמאלער מענטש גייט אקעי ער טראכט נישט פון עבירות, אפשר טוט ער אמאל, ער איז דברים שאדם דש בעקביו, אבער ער געדענקט נישט גלייך אלע עבירות. און מען טוט תשובה גלייך הייבט ער זיך אן צו דערמאנען און מיטאמאל ליגט ער אין א וועלט פון עבירות, דאס איז נישט קיין וועג פון תשובה טון, וועג פון תשובה טון איז צו פארגעסן אביסל פון עבירות, פארגעסן כפשוטו פארגעסן, וואס מיין איך פארגעסן? הער אויף צו מאכן די חשבונות פון די עבירות, הער אויף צו די די די רבי פון איזשביצא האט געזאגט ל א אז די אייבערשטער איז מנסה לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא, זאגט די רבי האט געזאגט, וואס איז די טייטש לדעת את אשר בלבבך, די אייבערשטער וויל זען וואס איז אין די הארץ, התשמור סיי ס'איז ווען דו היטסט די מצוות, סיי אם לא, אין ביידע פון די פעלער, סיי ווען דו האסט געטון זינדיגט, סיי ווען האסט געטון מצוות, די אייבערשטער קעירט נישט וועגן די זאכן, די אייבערשטער קעירט את אשר בלבבך, ביי ביידע פון זיי קעירט ער וואס ליגט אין דיין הארץ, וואס איז די וואס איז די בקשה אין דיין הארץ דארף זיין, גם אלה תשכחנה, איך האב פארגעסן, אפילו ווען איך האב עס פארגעסן פון התשכח אשה עולה, איך האב פארגעסן פון די גאנצע אלעס וואס דארף זיין, אבער ואנכי לא אשכחך. מען האט נישט פארגעסן פון דער אנכי, מען האט נישט פארגעסן פון די, פון דער קשר פנימי, פון דער עולם פנימי, פון דער זכות פנימי, פון דער זכות אבות. סאו דאס איז, דאס איז אנכי לא אשכחך, דאס איז נישט קיין זאך. און ווען מען טוט תשובה, די ערשטע, די אמת'דיגע זאך פון תשובה, די אמת'דיגע, איז צו פארגעסן פון די עבר, צו פארגעסן, פשוט צו זיך מחבר זיין אין די פלאץ וואס הייסט, ואנכי לא אשכחך, וואס הייסט,